שמואל בית פרק כ"ד, דאס איז די לעצטע פרק, די לעצטע מעשה פון ספר שמואל, דאס איז די מעשה ווי דוד האט געציילט די אידן, ס'איז געווען א חטא, ער האט אויך זיך אויסגעקליבן א עונש, די עונש איז געווען אז ס'איז געווען א מגיפה, צום סוף האט די אייבערשטער רחמנות געהאט געסטאפט די מגיפה, און די פלאץ ווי מ'האט געסטאפט די מגיפה איז געווען ביי די גורן ארונה היבוסי, דוד האט געקויפט די גורן און געמאכט דארט א מזבח, ס'שטייט נישט דא מער וועגן די מזבח, אין דברי הימים לערנען אונז בעצם דאס איז די פלאץ ווי מ'האט געבויט די בית המקדש, שטייט נישט דא אבער. איז וואס איז די מעשה? אחרי כן שטייט ויוסף השם לחרות אף השם לח אייבערשטער געווען ברוגז אויף די אידן האט ער ויסת את דוד בהם לאמור די אייבערשטער כאילו מעורר געווען געשיקט א יצר הרע כאילו פאר דוד ער זאל ציילן די אידן אידן דאס איז ישראל ווערסעס יהודה האט דוד געזאגט פאר יואב זיין שר חיל גיי ארום אין אלע שבטים צייל די אידן איך וויל וויסן וויפיל אידן זענען דא. און וואס האט יואב געזאגט? יואב האט פארשטאנען זעט אויס אז עס איז נישט אויסגעהאלטן דאס, זאגט וואס פעלט עס אויס זאל זיין מאה פעמים אזוי ווי משה רבינו האט געזאגט הונדערט מאל אזויפיל דער מלך וועט זען וואס פעלט דיך אויס צו וויסן, אבער ער האט זיך נישט געלאזט ער האט זיך ויחזק דבר המלך ער האט געזאגט ניין גיי, און טאקע זענען זיי געגאנגען, געגאנגען ארום געפארן די גאנצע ארץ ישראל, שטייט די פסוק פון די ירדן די אלע פלעצער ווי זיי זענען געגאנגען, געציילט איבעראל די אידן, ס'האט גענומען נײַן חדשים און צוואַנציק טעג א לאנגע צייט נעמט צו ציילן אלע אידן, מ'איז צוריק געקומען אין ירושלים נאך דער צייט, געזאגט וויפיל אידן זענען דא, עס איז דא אַכט הונדערט טויזנט יוצאי צבא שולפי חרב פון די אידן, און נאך פֿינף הונדערט טויזנט פון יהודה, דאס איז די סכום וויפיל אידן, דאס הייסט נישט אידן אבער יוצאי צבא אזוי האט מען געלערנט אין מדבר. עיקר ריזן פון ציילן זעט אויס איז צו וויסן וויפיל ארמעי מען האט. און שפעטער האט דוד חרטה געהאט ויך לב דוד אותו, אונז האבן שוין געזען פריער די נוסח, הייסט זיין הארץ האט אים געקלאפט, כאילו ער האט פארשטאנען אז ער האט נישט געטון ריכטיג, האט זיך מתוודה געווען און געזאגט חטאתי, איך בעט דיך די אייבערשטער זאל מיך. מעביר זיין עווני, כי נסכלתי כ'האב געמאכט א טעות. שוין איז אינדערפרי איז געקומען גד הנביא, גד החוזה, גד הנביא חוזה דוד שטייט דא, ער איז געווען דוד'ס כאילו פריוואטע נביא, געזאגט א נבואה פון די אייבערשטער, די אייבערשטער האט געזאגט פאר גד, גיי זאג פאר דוד ער זאל אויסקלויבן איינע פון די דריי, וואס זענען די דריי? קומט גד ער זאגט פאר דוד, דו האסט דריי אפשענס, אדער זאל קומען זיבן יאר א רעב, מיר האבן שוין געלערנט פריער איז געווען דריי יאר א רעב, זיבן יאר איז שוין ממש א גרויסן רעב אזוי ווי אין מצרים יא, אדער דריי חדשים. עסטו פארלירן די מלחמה, עסטו אנטלויפן פון דיינע פיינט, און דיך נאכלויפן, וועסטו פארלירן דיינע מלחמות פון די גוים, אדער דריי טעג גייט זיין א דבר, א מגיפה. נו זאג מיך וועלכע דו טשוזט. האט דוד געזאגט אזא תירוץ, צר לי מאוד נפלה נא ביד ה' כי רבים רחמיו וביד אדם אל אפולה. דאס הייסט, די ערשטע צוויי אפשענס, דאס הייסט, איינע פון די אפשענס איז אז מען זאל פארלירן די מלחמה דאס וויל ער נישט ביד אדם דאס איז שרעקליך ביד השם די אייבערשטער האט רחמנות מען קען דאך אלץ אן עצה געבן מיט אים אפשר וועט מען דאווענען מ'וועט מעביר זיין די רוע הגזירה איך האב שוין געזען ביי די מעשה פון די ילד פון בת שבע אז דוד האט געגלייבט אפילו אז די נביא זאגט קען מען נאך אלץ מתפלל זיין מען זאל מעביר זיין די גזירה מילא די בעסטע זאך איז ביד השם זעט דא אויס קלאר אז ביד השם מיינט צו זאגן ביי מגיפה הגם רעב איז אפשר אויך ביד השם אפשר איז עס ווייניגער ווייל ס'איז נאך א גאנצע יאר א מגיפה איז א זאך וואס מען קען גרינג אפשטעלן מען דאווענט אז די אייבערשטער זאל עס אפשטעלן. און אזוי איז געווען, ס'איז געווען א דבר, מהבוקר ועד עת מועד, פון די פרי ביז א צייט, געווען א דבר, ס'איז געשטארבן זיבן, זיבן און זיבעציג טויזנט מענטשן, שטייט שבעה שבעים אלף, וויאזוי מען זאל עס טייטשן, הכפול מיט זיבן און זיבעציג, אדער זיבן און זיבעציג, אייגנטליך זייער אסאך מענטשן. עס שטייט דא זייער אינטערעסאנט, וויאזוי געשעט א מגיפה, די אייבערשטער שיקט א מלאך, די פסוק ברענגט מען אין די, די פסוק פון דברי הימים, בעצם מ'ברענגט עס אין די הגדה של פסח, מ'זאל זען וויאזוי ארבעט א מגיפה, די אייבערשטער שיקט א מלאך, א משחית, אזוי ווי שטייט ביי מכת בכורות, זאל שלאגן די עולם זאל הייסן מאכן די מגיפה שפעטער האט די אייבערשטער רחמנות געהאט די אייבערשטער זאגט פאר די מלאך זאל אויפהערן ווי איז די מלאך געווען ביי די גורן ארוונה דאס איז באופן כללי נאכדעם זאגט די פסוק פונקטליך וואס איז געשען און דוד האט געזען די מלאך געהאט א נבואה געזען די מלאך אזוי ווי עס שטייט דברי הימים מלאך חרבו שלופה בידו נטויה על ירושלים זעט די מלאך האט ער געזאגט פאר דער אייבערשטער, קוק, איך האב געזינדיגט, אויף וואס זענען די עולם אידן, וואס זענען די אידן שולדיג? ס'איז דאך מיין חטא, איך האב געציילט די אידן, תהי נא ידך בי ובבית אבי ואלה הצאן מה עשו, וואס האבן געזינדיגט די קינדער, די שאף, שאף. האט ער גענומען אויף זיך כאילו די די די עונש אז ער איז אליינס שולדיג. דער אייבערשטער האט אנגענומען דאס, איז געקומען א נביא, גד האט געזאגט, דער אייבערשטער זאגט זאלסט מאכן א מזבח דא אין דעם פלאץ, דארט ווי דער מלאך שטייט, בגורן ארוונה היבוסי, זאלסט מאכן די מזבח. האט ער אזוי געטון. יעצט ארוונה זעהט ס'קומט די מלך זיי קומען צו אים, איז ער ארויסגעגאנגען זיך געביקט צו אים, ער איז געווען א יבוסי יא א גוי, ארוונה זאגט נו וואס קומט דא די מלך, זאגט ער איך קום דא בויען קויפן דיין גורן, איך וויל בויען א מזבח, וואס זאגט ארוונה, קויפן? נעם די גאנצע זאך, נעם איך געב דיר אפילו א בקר פאר עולה און אלעס, איך געב דיך א מזבח, איך געב דיך אלעס פאר פרי. די אייבערשטער וועט דיך מרצה זיין, זאגט די מלך ניין ניין איך נעם נישט פאר פרי, דא לערנט מען אז א מצוה דארף מען צאלן יא, ער זאגט אים איך נעם נישט פאר פרי איך וועל צאלן, איך געב נישט פאר די אייבערשטער עולות חינם, וואס האט ער געטון, ער האט געצאלט פופציג שקלים, דארט האט ער געמאכט א מזבח, געמאכט עולות און שלמים, און ויעתר ה' לארץ, די אייבערשטער האט רחמנות געהאט און ס'האט זיך טאקע געסטאפט די מגיפה, דאס הייסט אפילו פאר דריי טעג, די עונש איז געווען דריי טעג, זעט אויס אז אינצווישן האט די אייבערשטער רחמנות געהאט און מען האט דורך די קרבן פון דוד און ער האט געסטאפט די מגיפה.